בעזרת השם יתברך, מסכת תענית, דף כה, מ'הייבט אן דף כד, עמוד ב, דריי שורות פון אונטן, אמר רב יהודה אמר רב, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון רב, מ'האט נעכטן געלערנט אויף רבי חנינא בן דוסא, זאגט ער טאקע אז בכל יום ויום, יעדן טאג ווי לאנג רבי חנינא בן דוסא האט געלעבט, איז בת קול יוצאת ואומרת, פלעג ארויסגיין א בת קול פון הימל, און די בת קול האט געזאגט כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, די גאנצע וועלט איז ניזון ווערט געשפייזט בזכות חנינא און חנינא בני דיו בקב חרובים מערב שבת לערב שבת, פאר רבי חנינא בן דוסא אליין איז גענוג א קב באקסער ער דארף נישט מער פון דעם, פארציילט די גמרא אז הוה רגילא דביתהו למיחמא תנורא כל מעלי דשבתא ושדיא אקטרתא, זיין פרוי די פרוי פון רבי חנינא בן דוסא האט זיך געשעמט, די גאנצע שטאט יעדע איינע באקט ערב שבת חלות און זי האט נישט צו באקן אזוי ווי מען האט געזען, ס'איז בקושי דארט געווען א קב באקסער, און וואס האט זי געטון? איז יעדע ערב שבת האט זי אריינגעלייגט אזעלכע סארט גראז אין די אויוון, אזוי האט זי אנגעהייצט די אויוון, ס'זאל ארויסקומען א רויעך, ס'זאל ארויסקומען א שמעק, מ'זאל מיינען אז ס'טוט זיך ביי איר אין שטוב, ס'באקט זיך, משום כיסופא, זי האט זיך געשעמט פון די שכנות אז זי באקט גארנישט. הוה לה הך שיבבתא בישתא, איז האט זי געהאט א שלעכטע שכנה, אמרה, האט די שכנה געזאגט צו זיך מכדי ידענא דלית להו ולא מידי, איך ווייס דאך גאנץ גוט אז אין יענע שטוב איז גארנישט דא, נישטא קיין ברויט דארט ביי ר' חנינא'ס שטוב. איז מאי כולי האי וואס איז דער רויך וואס קומט ארויס דארט? אזלא וטרפא אבבא האט זי מחליט געווען זי גייט אליין בודק זיין, זי איז געגאנגען צום טיר און געקלאפט ביים טיר, איכספא, די פרוי פון רבי חנינא האט געזען אז די שכיינע קלאפט דא, זי האט זיך מוראדיג געשעמט, ועיילא לאינדרונא, און זי איז אריין אין א אינעווייניגסטע צימער, זי האט זיך געשעמט זי איז אנטלאפן זי איז געגאנגען אין א אנדערע צימער, איז האט דערווייל די שכיינע איז אליין אריין, און זי איז צוגעגאנגען צום אויוון, זי האט געוואלט כאפן ביים מעשה, איתעביד לה ניסא איז געשען א נס, דחזיא לתנורא מלא לחמא, די שכנה האט געזען אז די אויוון איז פול מיט ברויט, ואגנא מלא לישא, און די כלי לעבן די אויוון איז אנגעפילט מיט טייג, אמרה לה, זי האט געזען עס איז דא ברויט אין די אויוון, האט די שכנה אנגעהויבן צו שרייען, פלניתא פלניתא, עס טייטש פלונית פלונית, זי האט געשריגן צו די פרוי פון ר' חנינא, אייתי מסא, ברענג א מרדה, מרדה דאס איז א כלי וואס מען נעמט ארויס ברויט פון א אויוון, ברענג די מרדה דקא חריך לחמיך, דיין ברויט ווערט פארברענט, אמרה לה, האט די פרוי פון ר' חנינא זיך אנגערופן, אף אנא להכי עיילי, וואס טייטש ווי מיינסטו איך בין? איך בין געגאנגען צו די אינעווייניגסטע צימער צו ברענגען די כלי צו ברענגען די מרדה. זאגט די גמרא תנא, מ'האט מיר געלערנט אין א ברייתא אז דאס וואס ר' חנינא'ס פרוי האט אזוי געענטפערט איז נישט פשט ווייל זי האט זיך געשעמט, נאר באמת איז זי געגאנגען ברענגען די מרדה, אף היא להביא מרדה נכנסה, מפני שמלומדת בנסים, זי האט געוואוסט ס'גייט געשען א נס, זי איז געווען מלומד בניסים, זי איז געווען צוגעוואוינט צו ניסים, זי האט געוואוסט ברגע וואס די שכיינע איז אריין, האט זי געוואוסט די שכיינע גייט זען ברויט אינעם אויוון, און ממילא איז זי שוין געגאנגען ברענגען די מרדה עס ארויסנעמען, רש"י זאגט זי האט אפילו נישט געדארפט בארגן, בעצם, ווי איז צוגעקומען צו איר א מרדה, זי האט קיינמאל נישט געהאט ברויט אין שטוב, נאר וואס, זי איז געווען מלומדת בניסים, זי האט געוואוסט עס גייט געשען, עס איז שוין געשען אזאנס פריערט, זי האט געהאט א מרדה אין שטוב איז זי דאס טאקע געגאנגען ברענגען. זאגט די גמרא ווייטער, נאך א מעשה מיט דער פרוי פון ר' חנינא, אמרה ליה דביתהו, די פרוי פון רבי חנינא בן דוסא האט אים געזאגט, עד אימת ניזיל ונצטער כולי האי, ווי לאנג גייען מיר האבן אזויפיל צרות, אזא ארעמקייט, אמר לה, האט רבי חנינא איר געזאגט, מאי נעביד, וואס ווילסטו איך זאל טון, וואס זאל מען טון, האט זי געענטפערט, בעי רחמי, דניתבו לך מידי, בעט רחמנות, בעט פון באשעפער זאל דיר עפעס שיקן. בעא רחמי, רבי חנינא האט טאקע געדאווענט, יצתה כמין פי פיסת יד, איז ארויס פון הימל אזא צורה פון א האנט, ויהבו ליה חד כרעא דפתורא דדהבא, און מען האט אים געגעבן אזא פיסל פון א טיש געמאכט פון גאלד, אז ער זאל עס קענען פארקויפן מאכן געלט. חזיא בחלמא, איז יענע נאכט די פרוי פון רבי חנינא בן דוסא געזען אין איר חלום, אז עתידי צדיקי דאכלי אפתורא דדהבא, דאית ליה תלת כרעי, אז צדיקים אין עולם עליון, עולם הבא, עלן זיצן ביי א גאלדענע טיש מיט גאלדענע פיסלעך און יעדע טיש האט דריי פיסלעך, ואיהו, און ער, ס'טייטש רבי חנינא בן דוסא מיט זיין פרוי, אפתורא דתרי כרעי, זיצן ביי א טיש נאר מיט צוויי פיסלעך. אמרה ליה, האט זי געזאגט פאר רבי חנינא בן דוסא, ניחא לך דמיכל אכלי כולי עלמא אפתורא דמשלם, ואנן אפתורא דמחסר, ס'איז דיר ניחא אז יעדער איינער זיצט אויף א גאנצע טיש, און אונזער טיש פעלט א פיסל אונז זיצט מען אויף א טיש מיט צוויי פיסלעך, אמרה ליה, ומאי נעביד האט זי אים געזאגט וואס זאל מען טוהן, וואס טייטש, ס'מיר בכלל נישט ניחא די מצב דא, כ'וויל נישט אנקומען צו עולם הבא זאל אונז פעלן א פיס, נאר וואס דען, זאגט זי אים בעי רחמי, דנשקלינהו מינך, בעט פון באשעפער מ'זאל צוריק צונעמען דאס פיסל, בעי רחמי, האט ער טאקע געבעטן ושקלוהו, מ'האט צוריק צוגענומען, מ'האט צוריק ארויפגעטראגן אין הימל דעם גאלדענעם פיסל פונעם טיש, זאגט די גמרא תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, גדול היה נס אחרון יותר מן הראשון, די צווייטע נס, צוריק נעמען די פיס, איז געווען א גרעסערע נס פון געבן די פיס, דגמירי, ווייל אונז האמיר בקבלה אז דמיהב יהבי מישקל לא שקלי, אז פון הימל געבט מען, מען נעמט נישט, ממילא דאס אז מען האט צוריק גענומען איז אסאך א גרעסערע נס, זאגט די גמרא, חד בי שמשי, ס'איז געווען אמאל ערב שבת, חזייה לברתיה דהוות עציבא, רבי חנינא בן דוסא האט געזעהן זיין טאכטער איז טרויעריג, אמר לה, האט ער איר געזאגט, בתי, למאי עציבת? פארוואס ביסטו טרויעריג? אמרה ליה, האט זי אים געזאגט, כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן, די כלי פון די עסיג האט זיך מיר אויפגעטוישט מיט די כלי פון די אויל, והדלקתי ממנו אור לשבת, און בטעות האב איך אריינגעלייגט עסיג אין די שבת לעכט, און דאס האב איך געצינדן, ס'טייטש ס'גייט זיך באלד אויסלעשן, ס'איז דאך נישט מעגליך עסיג זאל ברענען לאנג, אמר לה, האט ר' חנינא איר געזאגט בתי, מאי איכפת לך וואס גייט דיר אן, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק, דער באשעפער זאגט די אויל זאל ברענען, ער קען אויך מאכן אז עסיג זאל ברענען, זאגט טאקע די גמרא תנא מ'האט געלערנט אין א ברייתא אז היה דולק והולך כל היום כולו עד שהביאו ממנו אור להבדלה אז נישט נאר ס'האט געברענט נאר ס'האט איינמאל געברענט ס'האט געברענט גאנץ שבת עד כדי כך אז ס'האט געברענט ביז צו הבדלה און ווי רשי זאגט נישט פשט מ'האט גענוצט ממש די פייער אויף הבדלה ווייל מ'האט דאך שוין געזען אז מ'טאר נישט נהנה זיין מן הנס נאר וואס מ'האט גענוצט פון די פייער און אנגעצינדן א צווייטע לעכט וואס פון דעם האט מען געמאכט הבדלה אבער על כל פנים ס'האט געברענט גאנץ שבת זאגט די גמרא ווייטער נאך א מעשה מיט רבי חנינא בן דוסא, רבי חנינא בן דוסא הוו ליה הנך עיזי, ער האט געהאט ציגן, באלד וועט מען זען ווי עס איז צוגעקומען צו אים ציגן, מען האט דאך געזען אז ער איז אן ארעמאן, על כל פנים האט ער געהאט ציגן, אמרו ליה, איז מענטשן די שכנים זענען געקומען דארט מיט טענות, אז קא מפסדן, דיינע ציגן זענען אונז מפסיד אונזער נכסים, זיי קומען אריין צו אונז זיי עסן אן קיין רשות, אמר, האט רבי חנינא בן דוסא געזאגט, אי קא מפסדן, טאמער עטס זענטס גערעכט, ער האט געוואוסט זיי זענען נישט גערעכט, ער האט געוואוסט זיי ליגן, אבער ער האט געזאגט טאמער עטס זענטס גערעכט, ניכלינהו דובי, זאלן בערן אויפעסן די ציגן, רש"י זאגט נישט נאר בערן נאר אויך וועלף, אבער על כל פנים ואי לא, טאמער עטס זענטס נישט גערעכט, איז כל חדא וחדא תיתי לאורתא דובא בקרנייהו, זאל יעדע ציג צוריק קומען היינט נאכט מיט א בער אויף זיין קרניים, אויף זיין הערנער, ס'טייטש ס'זאל זיין א נס אז יעדער זאל זען ס'איז נישט ריכטיג וואס עטס זאגטס, איז טאקע אזוי געווען לאורתא אייתי כל חדא וחדא דובא בקרנייהו, יעדע עז האט צוריק געברענגט א בער אויף די הערנער. זאגט די גמרא ווייטער, הוה ליה ההיא שיבבתא דקא בניא ביתא, אין די געגנט פון ר' חנינא בן דוסא האט געוואוינט א שכנה וואס האט געבויט א הויז ולא מטו כשורי, און ווען זי האט געבויט האט זי באמערקט אז די באלקענעס קומען נישט אן צו די אנדערע זייט, ס'הייסט די באלקן, די דאך דארף דאך גיין פון איין וואנט צום צווייטן, איז געווען צו קורץ, ס'איז נישט אנגעקומען צום צווייטן וואנט, אתיא לקמיה, איז זי געקומען צו אים צו ר' חנינא בן דוסא, אמרה ליה, בניתי ביתי, ולא קמטו כשוראי, כ'בוי א שטוב, כ'האב געבויט א שטוב, און די דאך, די באלקענעס קומען נישט אן ווי זיי דארפן, זיי קומען נישט אן צום אנדערן וואנט. אמר לה, האט רבי חנינא געזאגט, מה שמך, וויאזוי הייסט איר? אמרה ליה, האט זי אים געזאגט, איכו. אמר, האט רבי חנינא געזאגט, איכו, נימטו כשוריך, דיין באלקענעס זאלן אנקומען. תנא, האבן מיר טאקע געלערנט אין א ברייתא, אז הגיעו, אז נישט נאר ס'איז אנגעקומען, נאר עד שיצאו אמה לכאן ואמה לכאן, ס'איז ארויס נאך א אמה פון ביידע זייטן האט זיך ארויסגעשטעקט די באלקענעס. ויש אומרים, איז דא וואס זאגן אז סניפין עשאום, נישט פשט די באלקעניס זענען געוואקסן, נאר פון די באלקעניס זענען צוגעוואקסן קלענערע באלקעניס וואס האבן אנגעפילט דארט די לאך וואס איז געבליבן ליידיג, זאגט די גמרא תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, פלימו אומר, פלימו האט געזאגט אני ראיתי אותו הבית, איך האב געזען דעם שטוב, והיו קורותיו יוצאות אמה לכאן ואמה לכאן, און טאקע די באלקעניס האבן זיך ארויסגעשטעקט א אמה פון ביידע זייטן, ואמרו לי, און מען האט מיר פארציילט אז בית זה שקירה רבי חנינא בן דוסא בתפילתו, דאס איז די שטוב די הויז, וואס ר' חנינא בן דוסא האט צוגעדעקט מיט באלקענעס מיט זיינע תפילות. זאגט אונז די גמרא, ור' חנינא בן דוסא, מהיכן הוו ליה עזים? וויאזוי האט ער בכלל געהאט ציגן? והא עני הוה, מען האט דאך געזען ער איז געווען א גרויסע עני. ועוד, און נאך מער פרעגט די גמרא, אמרו חכמים, מיר האבן דאך געלערנט אין א משנה אין בבא קמא, אז אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, אז מען טאר נישט אויפהאדעווען א בהמה דקה אין ארץ ישראל, ווייל זיי גנב'נען פון אנדערע פעלדער, זענען מזיק, און ווי האט ר' חנינא בן דוסא געהאט ציגן? ענטפערט די גמרא אמר רב פנחס, מעשה, ועבר אדם אחד על פתח ביתו, ס'איז געווען א מעשה, איינער איז אריבער דעם שטוב פון ר' חנינא בן דוסא, והניח שם תרנגולים, ער האט איבערגעלאזט דארט תרנגולים, ער האט זיי בטעות פארגעסן דארט, ומצאתן אשתו של ר' חנינא בן דוסא, ר' חנינא בן דוסא'ס פרוי האט געטראפן דארט די תרנגולים, ואמר לה, האט ר' חנינא בן דוסא איר געזאגט, אל תאכלי מביציהן, טוסט נישט עסן פון די אייער, ס'באלאנגט נישט פאר דיר, מ'דארף טרעפן דאס באלעבאס צוריקגעבן, והרבו ביצים ותרנגולים א דערווייל איז געווען נאך אייער מיט נאך תרנגולים ס'האט זיך דארט געטון, והיו מצערין אותם, זיי האבן מצער געווען רבי חנינא מיט די פרוי, ס'האט געמאכט אסאך קולות די תרנגולים, ומכרן, און ממילא רבי חנינא בן דוסא האט פארקויפט די תרנגולים, וקנה בדמיהן עיזים, און אנשטאטס דעם האבן זיי געקויפט ציגן,

און דאס זענען די ציגן וואס מען האט פריערט פארציילט וואס האבן געברענגט די בערן אויף זייער הערנער. יעצט, מיט דעם בעצם איז פארענטפערט ווי איז אנגעקומען עיזים ציגן צו ר' חנינא בן דוסא. אבער די צווייטע קשיא פון די גמרא אז אמרו חכמים אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, וויאזוי ווערט דאס פארענטפערט? איז בעצם אזוי, די מהרש"א זאגט אז דא וואס זענען אינגאנצן נישט גורס דעם קשיא מיט דעם תירוץ ווייל עס ווערט טאקע נישט פארענטפערט. א אנדערע תירוץ זאגט די מהרש"א אז די מעשה ברענגט א גירסא פון תוספות אז די מעשה איז קיינמאל נישט געשען מיט תרנגולין, נאר ס'איז טאקע געשען מיט ציגן מיט עיזים, און ממילא דאס האט ר' חנינא געטראפן, ער האט נישט געהאט קיין ברירה האט עס געדארפט מגדל זיין. זאגט די גמרא ווייטער, ר' אלעזר בן פדת דחיקא ליה מילתא טובא, ר' אלעזר בן פדת איז אויך געווען א גרויסע עני, עבד מילתא, איז ער האט געמאכט א מעשה רפואה, ס'טייטש ער האט געמאכט הקזת דם, ער האט זיך ארויסגעלאזט דאס בלוט, ער איז געווען זייער שוואך, ולא הוה ליה מידי למטעם, און נארמאל מען ענדיגט הקזת דם דארף מען עפעס עסן, ער האט אפילו דאס אויך נישט געהאט, שקל ברא דתומא, האט ער גענומען א ציין פון קנאבל, ס'טייטש א שטיקל קנאבל, ושדייה בפומיה, און ער האט עס אריינגעלייגט אין מויל, חלש לביה ונים, ער איז צוזאמגעפאלן און האט געחלש'ט און איז איינגעשלאפן. אזול רבנן לשיולי ביה, חכמים זענען געקומען פרעגן וואס ער מאכט, חזיוה דקא בכי וחייך האבן זיי געזען אינמיטן וואס ער שלאפט אז ער וויינט, נאכדעם לאכט ער, ונפק צוציתא דנורא מאפותיה, און ס'גייט א פונק פייער פון זיין שטערן, כי אתער, ווען ער האט זיך אויפגעכאפט, אמרו ליה, האבן זיי אים געזאגט מאי טעמא קבכית וחייכת, פארוואס האסטו געוויינט און געלאכט, אמר להו, האט ער זיי פארציילט אזוי, ער האט פארציילט א חלום, דהוה יתיב עמי הקדוש ברוך הוא ואמרי ליה, אז ער האט געזעצט מיט דעם כביכול מיטן רבונו של עולם, און ער האט געזאגט פארן רבונו של עולם עד מתי אצטער בהאי עלמא, נאך ווי לאנג עב איך דארפן ליידן אויף דער וועלט, ואמר לי, האט דער רבונו של עולם מיר געזאגט אלעזר בני, ניחא לך, דאפכיה לעלמא מרישא, דו ווילסט איך זאל איבערקערן, איבערדרייען די גאנצע וועלט פון אנפאנג, אלעס אנהייבן פון אנפאנג פון מעשה בראשית? טאמער כ'עב אזוי טוהן, טאמער כ'עב אלעס אנהייבן פון אנפאנג, אפשר דמתילדת בשעתא דמזוני, קען זיין אז דאס נעקסטע מאל וואס כ'עב באשאפן די וועלט, עסטו געבוירן ווערן מיט א בעסערע מזל, א מזל פון מזונות, א מזל פון געלט. אמרי לקמיה, האב איך געזאגט פארן רבונו של עולם כולי האי ואפשר, ס'טייטש אפילו אז דו עסט איבערדרייען די גאנצע וועלט אלעס אנהייבן פון ניי, איז אויך נאר אפשר עב איך געבוירן ווערן מיט א בעסערע מזל? אויב אזוי, אמרי ליה, האט ר' אלעזר בן פדת געזאגט פארן רבונו של עולם, דחיי טפי, או דחיינא, ענטפער מיר א שאלה, וואס איז מער, די יארן וואס כ'האב געלעבט, אדער די יארן וואס כ'גיי לעבן? ס'טייטש, רוב לעבן איז שוין אריבער צו נישט? אמר לי, האט דער רבונו של עולם כביכול געענטפערט, דחיית, ס'טייטש רוב לעבן איז שוין פאריבער, און טאקע דא ביי דעם שטיקל, האט ר' אלעזר זיך צעוויינט, ווייל ער האט געהערט אז רוב זיין לעבן איז אריבער. אמרי לקמיה, אויב אזוי, האט ר' אלעזר בן פדת געזאגט פארן רבונו של עולם אם כן לא בעינא, אויב אזוי קער נישט איבער די וועלט, באשאף מיר נישט נאכאמאל, לאז אזוי. אמר לי, האט דער רבונו של עולם געזאגט, בהאי אגרא דאמרת לא בעינא, בשכר דעם וואס דו האסט געזאגט איך וויל נישט זאלסט גארנישט איבערדרייען איך וויל זאלסט מיר ממשיך זיין לאזן לעבן, יהיבנא לך לעלמא דאתי, עסטו קריגן בשכר דעם אויף יענע וועלט, תליסר נהרוותא דמשחא אפרסמון, דרייצן טייכן אנגעפילט מיט שמן אפרסמון, דכיין כפרת ודיגלת, אזוי קלאר די טייכן וועלן זיין אזוי אויסגעקלארט און אזוי ריין ווי די נהר פרת, און די נהר חידקל, דמענגת בהו, וואס דו עסט זיך קענען מענג זיין אין דעם. איז אויף דעם ווען ר' אלעזר בן פדת האט דאס געהערט האט ער זיך צולאכט, דעמאלטס טאקע האט מען אים געזען ווי ער לאכט, אמרי לקמיה, האט ער געזאגט פארן רבונו של עולם, האי ותו לא, נאר דאס מער נישט? אמר לי, האט דער רבונו של עולם געזאגט, ולחברך מאי יהיבנא, ס'טייטש, וואס ווילסט איך זאל צונעמען פון א צווייטן, דאס קען איך דיר געבן, אמרי ליה, האב איך געזאגט פארן רבונו של עולם, ואנא מגברא דלית ליה בעינא, איז דא צוויי גרסאות דא אין די אחרונים, וואס זאגט ער דא? איז איין גרסה איז בניחותא, אז איך זאג פארן רבונו של עולם ניין איך בעט דיר נישט זאלסט מיר געבן פון יענעמ'ס חלק, ואנא מגברא דלית ליה בעינא, איך בעט זאלסט מיר געבן פון א חלק פון א מענטש וואס האט נישט קיין חלק בעולם הבא, ס'דא אזעלכע מענטשן וואס האבן נישט קיין חלק לעולם הבא, פון זייער חלק וויל איך זאלסט מיך צולייגן, דאס איז איין וועג ווי מ'קען דא לערנען, א צווייטע וועג איז דא אין די אחרונים אז ס'גייט ואנא מגברא דלית ליה בעינא, ס'טייטש וואס בעט איך פון וועם בעט איך דא פון די באשעפער? דער באשעפער איז דען איינער וואס האט נישט? דער באשעפער האט דאך אלעס, באשעפער קען געבן אסאך מער ווי די דרייצן נהרות, איז על כל פנים ווען ער האט דאס געזאגט, מחיין באסקוטלא אפותאי, איז א מלאך, אזוי זאגט דער רבינו חננאל, א מלאך האט אים געפליקט אויף זיין שטערן, און ס'איז ארויס אזעלכע פונקען, און דאס טאקע האבן זיי געזען ווי א פונק גייט ארויס פון שטערן, און ואמר לי, דער רבונו של עולם כביכול האט געזאגט פאר רבי אלעזר בן פדת, אלעזר ברי, גירי בך גירי, ס'טייטש מיינע פיילן זענען געשאסן אין דיר, רש"י זאגט לחדוה בעלמא אמר כן, ס'איז סתם א לשון חביבות, די אייבערשטער האט זיך געפריידט מיט אים, האט ער זיך באנוצט אויסגעדרוקט מיט אזא לשון. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט צוריק צו די ענין פון רעגן, רבי חמא בר חנינא גזר תעניתא, רבי חמא בר חנינא האט גוזר געווען א תענית ווייל ס'האט נישט גערעגנט, ולא אתא מיטרא, און ס'האט ווייטער נישט גערעגנט, אמרי ליה, און די מענטשן פון שטאט האבן אים געזאגט, והא רבי יהושע בן לוי גזר תעניתא ואתא מיטרא, רבי יהושע בן לוי ווען ער האט גוזר געווען א תענית איז יא געקומען רעגן, אמר להו, האט ר' חמא זיי געענטפערט, וואס פארגלייכסטו מיר מיט ר' יהושע בן לוי, הא אנא, הא בר ליואי, דאס בין איך, דאס איז ר' יהושע בן לוי, ער איז חשוב'ער פון מיר, זיינע תפילות ווערן טאקע נתקבל, אמרי ליה דניתי, גייט זאגטס אים זאל אהער קומען, ער זאל מיטדאווענען מיט אונז, וניכוין דעתין, מען וועט מכוון זיין אונזער דעת, ס'טייטש מען וועט דאווענען, אפשר דתברי ציבורא לבייהו, קען זיין די ציבור העט צוברעכן זייער הארץ, דאתי מיטרא, די ציבור העט ערענסט דאווענען, און ס'העט קומען רעגן, איז טאקע רבי יהושע בן לוי האט זיך דארט מצרף געווען און געקומען אהין, בעון רחמי ולא אתי מיטרא ס'איז נאכאלץ נישט קומען קיין רעגן, אמר להו, האט רבי חמא געזאגט צו זיין פארן ציבור, ניחא לכו שיבא מטר בשבילנו, עטס זענטס מוכן אז ס'זאל רעגענען בזכות אונזער תפילות? אמרי ליה הן, אוואדע, אמר, האט ער געזאגט, רקיע רקיע כסי פניך, הימל הימל, דעק זיך צו מיט וואלקען עס זאל רעגענען, לא איכסי ס'איז גארנישט געשען, אמר, האט זיך רבי חמא אויסגעדרוקט, כמה עזין פני רקיע, וואסערע עזות איז דאס, מען בעט די גאנצע ציבור בעט, און ס'רעגענט נאך אלץ נישט, איז טאקע איכסי ואתא מיטרא, צום סוף האט גערעגענט, זאגט די גמרא, לוי גזר תעניתא, לוי האט גוזר געווען א תענית, ולא אתא מיטרא, און ס'האט נישט גערעגנט. אמר לפניו, האט ער געזאגט פארן רבונו של עולם, רבונו של עולם, עלית וישבת במרום ואין אתה מרחם על בניך, זיצט זיך דארט אין הימל, און ס'גייט דיר נישט אן, ביסט זיך נישט מרחם אויף דיינע קינדער, זייער א שארפע לשון, אתא מיטרא, איז טאקע ס'האט אנגעהויבן רעגענען, אבער ואיטלע, לוי איז נענש געווארן אויף דעם לשון, א זייער א שארפע לשון, און האט אנגעהויבן צו הינקען. זאגט די גמרא, אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר טאקע געזאגט, לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה, א מענטש זאל זיך נישט אויסדרוקן אזוי שארף כלפי מעלה, שהרי אדם גדול הטיח דברים כלפי מעלה ואיטלע, ווייל א גרויסער מענטש האט אזוי גערעדט, און ער איז הינקעדיג געווארן ומנו לוי, איז עס טאקע לוי. איי פרעגט די גמרא והא גרמא ליה, דאס איז וואס האט גורם געווען אז לוי זאל הינקען, והא לוי אחוי קידה קמיה דרבי ואיטלע, לוי האט דאך אנגעהויבן הינקען ווען ער האט געוויזן פאר רבי וואס מיינט א קידה, קידה דאס איז אזא מין בוק וואס מען בוקט זיך, וואס ווען מען בייגט זיך אראפ נארמאל מען בוקט זיך די פיס רירט צו די ערד און שפעטער די פנים דא די קידה די גאנצע גוף בלייבט אין די לופט גארנישט רירט נישט צו די ערד מען כאפט נאר אן די ערד מיט די צוויי גראבע פינגערס אזוי לייגט מען זיך אראפ און אזוי הייבט מען זיך אויף איז לוי האט דאס געקענט טון ער האט געוואלט ווייזן פאר רבי ווי אזוי מען טוט עס דעמאלטס אויפן וועג ארויף ווען ער האט זיך געוואלט אויפשטעלן האט ער אנגעהויבן צו הינקען ער האט זיך וויי געטון די ביין די ירך על כל פנים איז דעמאלטס געשען די מעשה נישט ווען ער האט זיך אויסגעדרוקט שארף ענטפערט די גמרא הא והא גרמא ליה ווי רש"י איז מסביר אז ברגע וואס ער האט זיך אויסגעדרוקט אזוי שארף, דעמאלטס איז נגזר געווארן אז דאס זאל געשען ער זאל אנהייבן הינקען, ווען האט ער טאקע אנגעהויבן צו הינקען? ביי די מעשה מיט רבי. זאגט די גמרא ווייטער, רב חייא בר לולייני שמעינהו להנך ענני דקאמרי, רב חייא בר לולייני האט געהערט ווי די וואלקענעס זאגן ניתו וניתבי מיא בעמון ומואב, לאמיר גיין צו עמון און מואב דארט רעגענען דארט אראפלאזן די וואסער, אמר לפניו, האט רב חייא געזאגט פאר רבונו של עולם רבונו של עולם כשנתת תורה לעמך ישראל חזרת על כל אומות העולם, דו האסט געוואלט געבן די תורה ביסטו געגאנגען צו אלע פעלקער, ולא קיבלוה קיינער האט נישט מקבל געווען די תורה, ועכשיו אתה נותן להם מטר און יעצט גייט רעגענען דארט, שדו הכא, דא זאל רעגענען ס'איז געווען ארץ ישראל, שדיוה אדוכתייהו און טאקע די וואלקענעס האבן זיך געעפנט און עס האט גערעגנט אין ארץ ישראל. זאגט די גמרא ווייטער, דרש ר' חייא בר לולייני, מאי דכתיב שטייט אין פסוק, צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה, אז דער צדיק איז צוגעגליכן צו א תמר און צו א ארז, אם נאמר תמר למה נאמר ארז, ואם נאמר ארז למה נאמר תמר, נאר וואס דען, זאגט ר' חייא בר לולייני, ווייל אילו נאמר תמר ולא נאמר ארז, ווען מען וואלט נאר צוגעגליכנט א צדיק צו א תמר נישט צו א ארז, הייתי אומר וואלט איך געזאגט, מה תמר, אין גזעו מחליף. אזוי ווי די תמר בוים איז די גזע די עיקר די שורש פונעם בוים איז נישט מחליף ס'טייטש ווען מ'האקט עס אפ וואקסט נישט קיין נייע אנשטאטס דעם אף צדיק וואלט איך אויך געזאגט חס ושלום אין גזעו מחליף אז ס'בלייבט אויך נישט קיין זכר נאך מ'האקט אים אפ ס'טייטש נאך ער שטארבט שטעלט ער זיך נישט אויף לתחיית המתים אזוי זאגט רש"י לכך נאמר אויף דעם שטייט ארז וואס א ארז ווען מ'האקט אים אפ וואקסט ער צוריק זעלבע זאך א צדיק, ווען ס'וועט זיין תחית המתים, וועט ער צוריק אויפשטיין. ווייטער אבער אילו נאמר ארז ווען ס'וואלט נאר געשטאנען ארז, ולא נאמר תמר, הייתי אומר וואלט איך געזאגט מה ארז אין עושה פירות, אף צדיק חס ושלום אין עושה פירות, אזוי ווי א ארז געבט נישט ארויס קיין פירות, דער צדיק אויך האט נישט קיין פירות טייטש ער וועט נישט זוכה זיין צו עולם הבא, לכך נאמר תמר ונאמר ארז, פאר דעם שטייט ביידע, מ'זאל וויסן אז א צדיק האט ביידע בחינות. פרעגט די גמרא וארז גזעו מחליף, איז דען אזוי א ארז ווען מ'האקט אים אפ וואקסט ער צוריק? והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הלוקח אילן מחבירו לקוץ, איינער וואס קויפט א בוים פון זיין חבר עס צו צושניידן, ס'טייטש ער קויפט ווייל ער וויל זיך באנוצן מיט די האלץ פון די בוים אויף צו מאכן א פייער, איז אזוי, מגביהו מן הקרקע טפח וקוצץ, סתם א בוים, דארף מען איבערלאזן א טפח נאנט צו די ערד, און דארט אפשניידן די בוים, פארוואס? ווייל סתם א בוים אז מען לאזט איבער א טפח קען שפעטער צוריק וואקסן א נייע בוים, בסדן השקמה, שקמה דאס איז א מין בוים א מין תאנה בוים א געוויסע סארט תאנה בוים, איז ביי דעם שני טפחים דארף מען איבער לאזן צוויי טפחים, בבתולת השקמה, דאס איז אויך א שקמה בוים די זעלבע שקמה בוים פון פריערט, נאר סדן השקמה רעדט זיך אז מען האט שוין אמאל אפגעהאקט די בוים, און ס'איז צוריק געוואקסט יעצט האקט מען עס אפ נאכאמאל, בתולת השקמה, דאס איז א שקמה בוים וואס מען האט נאך קיינמאל נישט אפגעהאקט, שלשה טפחים, דאס דארף מען איבערלאזן דריי טפחים, ווייל מען וויל זאל צוריק וואקסן נאר מען לאזט איבער דריי טפחים וואקסט עס צוריק, ווייטער זאגט די ברייתא, בקנים ובגפנים איז מן הפקק ולמעלה, פקק דאס איז א קניפ, דארט ווי די האלץ ווערט דיק אז עס קוקט אויס ווי א קניפ פון אונטן, פון דארט אויף ארויף מעג מען אפשניידן, די אונטערשטע חלק דארף מען לאזן ווייטער, ווייל מען וויל זאל צוריק וואקסן, אבער זאגט די ברייתא, בדקלים ובארזים, חופר למטה ומשריש לפי שאין גזעו מחליף, ווען סקומט צו דקלים און ארזים טענענביימער איז דארט קען מען אויספליקן די גאנצע שורש ווייל סעט סיי ווי סיי נישט צוריק וואקסן, זעהן מיר דאך לכאורה דא אז א ארז איז אין גזעו מחליף ס'וואקסט נישט צוריק, ענפערט די גמרא הכא במאי עסקינן בשאר מיני ארזים ס'דא אסאך מיני ארזים כדרבה בר הונא דאמר רבה בר הונא עשרה מיני ארזים הן ס'דא צען מיני ארזים שנאמר ווי שטייט אין פסוק אתן במדבר ארז דאס איין מין שטה א צווייטע מין והדס א דריטע מין, און דער פסוק רעכנט דארט אויס צוזאמען זיבן מינים, רש"י זאגט די גמרא ראש השנה רעכנט אויס נאך דריי מינים, צוזאמען איז דא צען מיני ארזים, איז פון די צען מיני ארזים, ניין פון זיי וואקסן צוריק, איין סארט ארז סך הכל וואקסט נישט צוריק פון דעם האט די ברייתא גערעדט, איז על כל פנים ווייטער עס איז נישט קיין סתירה אויף דער מימרא וואס מען האט פריערט געזען פון רב חייא אז צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה אז א ארז וואקסט צוריק, ווייל ניין פון די צען ארזים וואקסן טאקע צוריק, און דאס וואס מ'האט געזען אין די ברייתא אז נישט, רעדט זיך פון די איין סארט וואס וואקסט טאקע נישט צוריק. זאגט די גמרא תנו רבנן, האמיר געלערנט אין א ברייתא, מעשה בר' אליעזר שגזר שלש עשרה תעניות על הציבור, א מעשה ר' אליעזר האט גוזר געווען דרייצן תעניתים, דאס איז די סדר פון דרייצן תעניתים וואס מ'האט שוין געזען, דריי דריי מיט זיבן, ולא ירדו גשמים, ס'האט נאכאלץ נישט גערעגנט, באחרונה ס'איז געקומען צום לעצטן תענית, התחילו הציבור לצאת, איז די ציבור האט אנגעהויבן אהיים צו גיין, מ'האט געענדיגט דאווענען, אמר להם, האט ר' אליעזר געזאגט, תקנתם קברים לעצמכם, עטס האט שוין אויפגעגראבן קברים, וואס טייטש, עטס זענט אזוי רואיג, ס'האט נישט גערעגנט, מ'גייט אהיים, מ'גייט דא שטארבן פאר הונגער, ס'רעגנט נישט, געו כל העם בבכיה די עולם האט זיך צעוויינט, וירדו גשמים, און ס'האט אנגעהויבן צו רעגענען. שוב מעשה, איז געווען נאך א מעשה בר' אליעזר, שירד לפני התיבה, ער איז צוגעגאנגען צום עמוד, ואמר עשרים וארבע ברכות, ער האט געזאגט די כ"ד ברכות, מ'האט שוין געזען וואס מ'זאגט ביי די תענית ביי די לעצטע זיבן תעניתים, האט ער צוגעלייגט די זעקס ברכות דארט ולא נענה, און ס'האט נישט אנגעהויבן צו רעגענען. ירד רבי עקיבא אחריו, רבי עקיבא איז צוגעגאנגען צום עמוד נאך אים ואמר אבינו מלכינו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכינו, למענך רחם עלינו, וירדו גשמים און ס'האט אנגעהויבן רעגענען. הוו מרנני רבנן, האבן די חכמים, מרנן געווען, מ'האט באלויבט רבי עקיבא פאר רבי אליעזר, מ'האט אים געזאגט רבי עקיבא איז חשוב'ער, זעסט דאך רבי עקיבא'ס תפילות איז נתקבל געווארן, יצתה בת קול ואמרה, איז ארויס א בת קול פון הימל און געזאגט לא מפני שזה גדול מזה, נישט פשט רבי עקיבא איז גרעסער פון רבי אליעזר, אלא שזה מעביר על מדותיו, וזה אינו מעביר על מדותיו, רבי עקיבא איז א מעביר על מדותיו, און רבי אליעזר בן הורקנוס איז נישט. למעשה טוט זיך שוין, די אחרונים מוטשען זיך, אויב אזוי איז יא פשט אז ער איז גרעסער, וואס איז פשט אז זענען ביידע געווען גלייך? איז דאס א שמועס אין די אחרונים. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די קומענדיגע ברייתא, די קומענדיגע גמרא, איז דן אז בעצם אונז האבן שוין געזען אז טאמער די ערשטע תעניתים, די ערשטע דריי תעניתים העלפט נישט, פאסט מען נאכאמאל, די צווייטע דריי תעניתים העלפט נישט, פאסט מען זיבן מאל, מען האט אויך געזען אז טאמער למשל אינמיטן א תענית הייבט אן רעגענען, הערט מען אויף פאסטן. די שאלה איז, ווען הייסט מען א געהאלפענער? ווען הייסט אז ס'האט גערעגנט און מ'דארף נישט גוזר זיין נאכאמאל א תענית? ווען הייסט ס'האט גערעגנט און מ'דארף נישט ממשיך זיין די תענית? ווען איז דאס? זאגט די גמרא תנו רבנן עד מתי הגשמים יורדין והציבור פוסקים מתעניתם, וואס מיינט גענוג רעגן אז מ'זאל אויפהערן פאסטן? זאגט די ברייתא כמלוא ברך המחרישה, דברי ר' מאיר, ר' מאיר האלט, טאמער די וואסער די רעגן גייט אראפ אין ערד, און די ערד ווערט נאס אזוי דיק ווי די מחרישה, ווי די אקער אייזן, אזוי טיף, דעמאלטס איז פשט ס'האט גענוג גערעגנט, און מ'דארף נישט גוזר זיין נאך תעניתים, און די זעלבע זאך טאמער מ'האט אנגעהויבן פאסטן קען מען אויפהערן, וחכמים אומרים, און חכמים זאגן, בחרבה טפח, בבינונית טפחיים, בעבודה שלושה טפחים, ס'ווענדט זיך וואסערע סארט ערד מ'רעדט דא, א חרבה א טרוקענע ערד, וואס כדי טרוקענע ערד זאל נאס ווערן, דארף אראפקומען אסאך רעגן, איז ברגע א טפח ווערט נאס, איז א סימן ס'איז אראפ גענוג רעגן מ'קען אויפהערן פאסטן. א בינונית, א ערד וואס איז בינונית, אביסל מער לויז, איז דארט צוויי טפחים. עבודה איז טייטש א גאנץ אויסגעארבעטע ערד, א אויסגעאקערטע ערד, איז דריי טפחים, ווייל ביי אלע דריי איז די זעלבע סארט רעגן, די זעלבע סארט רעגן, די זעלבע סך רעגן, וואס מאכט א טרוקענע ערד נאס א טפח, מאכט א אויסגעארבעטע ערד נאס דריי טפחים. זאגט אונז די גמרא ווייטער, תניא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין לך טפח מלמעלה, שאין תהום יוצא לקראתו שלושה טפחים, ס'טייטש טאמער ס'רעגנט א טפח פון אויבן, איז די תהום פון אונטן קומט אויך ארויף מיט דריי טפחים, רשי זאגט אז אפילו טאקע די תהום איז גאר טיף, פון וואס א נפקא מינה ס'קומט ארויף דריי טפחים, מ'זעהט עס סיי ווי נישט מ'שפירט עס לכאורה נישט, זאגט רשי ס'נישט אזוי, דריי טפחים די תהום קומט ארויף שפירט מען עס אויבן, פרעגט אבער די גמרא והא תניא א סתירה פון א ברייתא, אין א ברייתא שטייט טפחיים אז די תהום קומט ארויף נאר צוויי טפחים, ס'טייטש טאמער ס'רעגנט א טפח פון אויבן קומט ארויף די תהום צוויי טפחים פון אונטן, זאגט די גמרא לא קשיא, כאן בעבודה, כאן בשאינה עבודה, ווענדט זיך וואסער סארט ערד ס'דא אויבן, א אויסגעארבעטע ערד, א אויסגעאקערטע ערד, וואס נאס צו מאכן אויסגעאקערטע ערד איז נישט צו שווער, מ'דארף נישט צופיל וואסער, איז טאקע עס קומט אראפ אזויפיל וואסער אז א טפח אויסגעאקערטע ערד ווערט נאס, איז פון אונטן קומט ארויף צוויי טפחים פון דעם תהום, מה שאין כן ערד וואס איז נישט אויסגעאקערט, וואס טאמער מ'וויל דאס נאס מאכן א טפח, דארף מען סאך מער רעגן ווי אויסגעאקערטע ערד, איז טאמער ס'רעגנט אזויפיל, קומט טאקע ארויף פון אונטן דריי טפחים, ס'ווענדט זיך אלעס וויפיל רעגן קומט פון אויבן. זאגט די גמרא ווייטער. אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט, כשמנסכין את המים בחג, ווען מען מאכט ניסוך המים סוכות, תהום אומר לחבירו, זאגן די מים עליונים צו די מים התחתונים, אבע מימיך, פאר איך זאל פארגיסן דיינע וואסערן וואס טייטש ברענג ארויף דיינע וואסערן, קול שני רעים אני שומע, די קול פון די צוויי נסכים פון ניסוך המים פון ניסוך היין טו איך הערן, מילא ברענג ארויף דיין וואסער, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, תהום אל תהום קורא, די מים עליונים זאגן פאר מים התחתונים לקול צינוריך, ווען זיי הערן די קול פון די צינורות, די קול ניסוך היין און די קול ניסוך המים, זאגט די גמרא אמר רבה, האט רבה געזאגט, לדידי חזי לי האי רידיא, איך האב געזען די מלאך רידיא וואס ער איז די ממונה אויף רעגן, ער איז די ממונה אויסצורופן ווען ס'רעגנט, דמי לעיגלא, ער קוקט אויס ווי אן אייגל ווי א קאלב,

ווי שטייט אין פסוק הנצנים נראו בארץ וגומר די פסוק דארט ווייטער עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצינו און ווי רשי זאגט אז דא ליגט מרומז וואס מ'האט פריערט געזען אז בשעת ניסוך המים רופט זיך אן דער מלאך צו די מים עליונים צו די מים תחתונים אז זאל אנהייבן רעגענען און מ'דרש'ט עס אזוי הנצנים נראו בארץ וואס טייטש ווען מען מאכט די ניסוך המים און די ניסוך היין וואס דאס מאכט מען איינמאל א יאר, נצנים, דאס איז ווען פיירות הייבן אן צו בליען, דאס געשענט אויך נאר איינמאל א יאר, מילא הנצנים נראו בארץ גייט ארויף אויף ניסוך המים און ניסוך היין, עת הזמיר הגיע, דאס איז די צייט פון סוכות די צייט פון זמירות פון סוכות, וקול התור נשמע בארצינו, תור איז דאס א אקס,

איז פשט מ'איז גראד געהאלפן געווארן דארף מען נישט צו ענדיגן דעם תענית, לאחר הנץ החמה ישלימו דברי ר' מאיר, טאמער מען האט אבער געפאסט נאכן נץ, ס'טייטש ס'האט זיך בעצם שוין אנגעהויבן די תענית ווייל פאסטן פאסט מען דאך נאר פון אינדערפרי, מען האט אנגעהויבן צו פאסטן ענדיגט מען שוין צו אזוי זאגט ר' מאיר, רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט ניין, קודם חצות לא ישלימו, לאחר חצות ישלימו, ס'אלעס תלוי אין חצות. ווייל רבי יהודה האלט די עיקר סעודה פון א מענטש איז חצות, און ממילא טאמער ביז חצות רעגנט, איז פשט ער האט נישט באמת געפאסט, איז דארף מען נישט צו ענדיגן, טאמער חצות האט ער געפאסט ס'טייטש ביז חצות האט נישט גערעגנט, ענדיגט מען שוין צו, ווייל אז ער האט נישט געגעסן חצות איז פשט ער האט אויסגעלאזט זיין הויפט סעודה, די עיקר סעודה פונעם טאג, רבי יוסי אומר קודם תשע שעות, ס'האט מיט ניין שעה, אז טאמער ס'רעגנט פאר ניין שעה אין טאג, דארף מען נישט צוענדיגן דעם תענית לא ישלימו, לאחר תשע שעות ישלימו, ביי ניין שעה, דארט האקט זיך עס אפ טאמער ס'האט נישט גערעגנט די ניינטע שעה אין טאג, דעמאלטס הערשט איז מען משלים די תענית, פארוואס? ווייל מלכים בני מלכים, זייער דרך איז צו עסן זייער עיקר סעודה ביים ניינטן שעה, מילא גייט מען מיט זיי, שכן מצינו באחאב מלך ישראל, שהתענה מתשע שעות ולמעלה, ער האט געפאסט פון ניין שעה און העכער, שנאמר הראית כי נכנע אחאב, רש"י ברענגט די מעשה, ס'איז געווען דארט א מעשה פון כרם נבות, נבות האט געהאט א כרם א וויינגארטן, אחאב האט עס געוואלט צונעמען, למעשה ער האט אים נישט געוואלט געבן, איז מען האט געמאכט א גאנצע בלבול אויף אים, מען האט געהארגעט נבות, און דער אייבערשטער האט אים געשיקט צו זאגן מיט אליהו הנביא, הרצחת וגם ירשת, וואס איז דאס, האסט געהארגעט נבות יעצט ווילסטו נאך צונעמען זיין כרם, נישטא אזא זאך, דער אייבערשטער האט גוזר געווען אויף אים, אויף זיין גאנצע משפחה כרת, למעשה האט ער זיך אונטערגעבן האט אנגעהויבן תשובה טון, און שטייט אין פסוק, ויקרע בגדיו וישם שק על בשרו ויצום, ער האט געפאסט, יעצט לכאורה וואס טייטש ער האט געפאסט? שוין געווען אינמיטן טאג, די גאנצע מעשה איז געווען אינמיטן טאג, וואס טייטש ער האט אנגעהויבן פאסטן אינמיטן טאג? נאר וואס דען, זיין עיקר סעודה יענע טאג האט ער נישט געהאט, פון דעמאלטס און ווייטער האט ער געפאסט, פשט, ביז די ניינטע שעה נארמאל האט ער סתם א טאג נישט געגעסן, די ניינטע שעה וואס דעמאלטס איז געווען זיין נארמאלע סעודה, איז יענע טאג האט ער מחליט געווען ער גייט פאסטן, ער האט טאקע נישט געגעסן די סעודה וואס ער עסט נארמאל, און ער האט געפאסט ביז סוף טאג, זעהן מיר אז אלעס איז תלוי אין די ניינטע שעה, אזוי על כל פנים האלט ר' יוסי. זאגט די גמרא ווייטער, ר' יהודה נשיאה גזר תעניתא, ר' יהודה נשיאה אייניקל פון ר' יהודה הנשיא אייניקל פון רבי, האט גוזר געווען א תענית, וירדו להם גשמים לאחר נץ החמה, נאכן נץ האט אנגעהויבן רעגענען, סבר לאשלומינהו, האט ר' יהודה געוואלט זאגן מ'דארף צוענדיגן די תענית ביז ביינאכט, אמר ליה ר' אמי, האט ר' אמי געזאגט קודם חצות ואחר חצות שנינו, אז ניין, מ'פסק'נט קודם חצות לאחר חצות ווי מ'האט געזעהן ר' לעזער האלט אז טאמער ס'רעגענט פאר חצות, דארף מען נישט צוענדיגן דעם תענית, און במילא האט ער געזאגט קען מען אוודאי אויספאסטן. זאגט די גמרא נאך א מעשה, שמואל הקטן גזר תעניתא וירדו להם גשמים קודם הנץ החמה, שמואל האט גוזר געווען א תענית און פארן נץ האט שוין גערעגנט, איז כסבורין העם לומר שבחו של ציבור הוא, די פאלק האט געוואלט זאגן קוק א ציבור א שבח פונעם ציבור אז נאך פאר דעם תענית בכלל האט אנגעהויבן רעגענען, אמר להם, האט שמואל הקטן זיי געזאגט, וואס איז עפעס א שבח פונעם ציבור, אמשול לכם משל, למה הדבר דומה, ס'איז א משל לעבד שמבקש פרס מרבו, אמר להם, תנו לו, ואל אשמע קולו, אזוי ווי א עבד בעט פונעם רעבן א פרס, און דער רבי זאגט איך וויל נישט הערן זיין קול ער קריכט מיר אויף די נערוון געב אים וואס ער וויל, און די זעלבע זאך די אייבערשטער וויל נישט הערן אונזער תפילות, ס'איז נישט קיין שבח פונעם ציבור. שוב נאך א מעשה שמואל הקטן גזר תעניתא, וירדו להם גשמים לאחר שקיעת החמה, דאס מאל האט גערעגנט נאכן שקיעה ס'טייטש נאך א גאנצע טאג פאסטן, איז דא כסבורין העם לומר שבחו של ציבור הוא, ווייטער די פאלק האט געוואלט זאגן וואסערע שבח ס'איז פארן ציבור אז די אייבערשטער האט געהערט זייער תפילות, און צום סוף טאקע האט גערעגנט, שמואל האט דאך לעצטע מאל געזאגט די אייבערשטער האט ליב תפילות, איז דא האט די אייבערשטער געהערט אונזער תפילות, אמר להם שמואל, האט שמואל געזאגט ניין, לא שבח ציבור הוא, אלא אמשול לכם משל למה הדבר דומה, לעבד שמבקש פרס מרבו, ואמר להם, המתינו לו עד שיתמקמק ויצטער ואחר כך תנו לו, אזוי ווי א עבד בעט פונעם רעבן א פרס, און דער רבי זאגט געבטס אים נישט געבטס אים נישט ווארט ביז ער שימלט, ער בעט זיך און בעט זיך און נאר נאכדעם צום סוף נאך ער האט אסאך צער נאכדעם וועט מען געבן. איז דא אויך נאך א גאנצע טאג תענית אז די אייבערשטער געט איז נישט קיין שבח פונעם ציבור, איי זאגט די גמרא ולשמואל הקטן שבחו של ציבור היכי דמי, וואס מיינט יא שבח פונעם ציבור, ענטפערט די גמרא אמר משיב הרוח ונשב זיקא, אמר מוריד הגשם ואתא מיטרא, שבח פונעם ציבור איז אז ווען דער בעל תפילה זאגט משיב הרוח בלאזט א ווינט, און ווען בעל תפילה זאגט מוריד הגשם קומט א רעגן, דעמאלטס איז פשט אז פון איין זייט וויל דער באשעפער אונזער תפילות, ער ווארט אויף די תפילה, פון די צווייטע זייט מאכט דער רבונו של עולם נישט ווארטן, איז דאס א סימן ברכה איז דאס א שבח פונעם ציבור, זאגט די גמרא ווייטער, מעשה וגזרו תענית בלוד, ווי מען האט געזען אין די משנה, אז מען האט גוזר געווען דארט א תענית, און ס'האט אנגעהויבן רעגענען פאר חצות, מען איז געגאנגען, מען איז אהיים געגאנגען, מען האט געגעסן, מען האט געטרינקען, געמאכט א יום טוב, און נאכמיטאג זאגט די משנה בין הערבים, איז מען צוריק געקומען און מען האט געזאגט הלל הגדול, קאפיטל קל ו, פרעגט די גמרא, ונימא הלל מעיקרא, פארוואס גראד ווען ס'האט אנגעהויבן רעגענען האט מען נישט אנגעהויבן מיט הלל הגדול, פארוואס איז מען קודם אהיים געגאנגען און געגעסן געמאכט א יום טוב נאר נאכדעם געזאגט הלל הגדול, ענטפערט די גמרא אביי ורבא דאמרי תרווייהו, לפי שאין אומרים הלל אלא על נפש שבעה וכרס מלאה, און ווי רש י איז מסביר אז אין ק ל ו שטייט דאך נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, איז פאסט דאס נישט צו זאגן אויף א ליידיגע מאגן, מען זאגט דעם קאפיטל מען זאגט הלל הגדול נאך מען האט אנגעפילט דעם מאגן. פרעגט די גמרא איני איז אזוי והא רב פפא איקלע לבי כנישתא דאבי גובר, רב פפא איז אמאל אנגעקומען אין בית מדרש פון אבי גובר, רש י זאגט אדער דאס איז א נאמען פון א פלאץ אדער פון א מענטש, וגזר תענית, ער האט גוזר געווען א תענית, וירדו להם גשמים עד חצות, עס האט אנגעהויבן רעגענען, ואמר הלל, ואח כ אכלו ושתו, און דארט האט רב פפא קודם געזאגט הלל הגדול און נאכדעם איז מען געגאנגען עסן, אויף א ליידיגע מאגן האט מען געזאגט הלל, זאגט די גמרא, שאני בני מחוזא די מעשה איז געווען אין מחוזא, אין מחוזא איז אנדערש, דשכיחי בהו שכרות, די בני מחוזא פלעגן זיך אנשיכור'ן, ממילא דארט איז געווען א חשש מ'העט זיך אנשיכור'ן ביי די סעודה, מ'העט נישט צוריק קומען אין בית מדרש זאגן הלל הגדול, דערפאר האט רב פפא קודם געזאגט הלל הגדול און נאכדעם געשיקט אהיים געשיקט עסן א סעודה, מה שאין כן נארמאל איז פארקערט, אז נותן לחם לכל בשר זאגט מען אויף א פולע מאגן, הדרן עלך סדר תעניות אלו, הדרן עלך סדר תעניות אלו, הדרן עלך סדר תעניות אלו.